א גוטן טייערע אידן, שלום עליכם צו גוט געלט. וואס הייסט גוט געלט? גוט געלט מיט חיים עקשטיין. חיים עקשטיין, קודם לאמיר זאגן ווער ער איז, ווייל איך גלייב אז דער עולם, רוב עולם מסתם האט שוין געהערט דעם נאמען, און מען הערט אים געווענטליך בשייכות צו פיינענס. איז ר' חיים עקשטיין האט זיך באקאנט געמאכט מיט זיין חתונה טשעלענדזש, וויאזוי חתונה מאכן פאר ביליג, ער האט זיך ער האט זיך באקאנט געמאכט מיט זיין פעסיוו אינקאם טשעלענדזש, חיים עקשטיין איז באקאנט אלס מיט זיין קאונסלינג סערוויס וואס ער געבט פאר פינאנציעלע ענינים, און קודם לאמיר זאגן וועגן, קודם א גוטן חיים, א גוטן חיים, שלום עליכם. א גוטן ר' פנחס, ס'געוואלדיג צו זיין דא מיט דיר. יא, איז קודם לאמיך מסביר זיין פארן עולם צוזאמען יא, וואס דא איז געשען, וואס איך האב געהאט די זכיה אז וואס אונז האבן געהאט די זכי' אז דו זאלסט מקדיש זיין פון דיין טייערע צייט פאר עפעס וואס וועט זיין האפענטליך א קאנטיניועישאן וועכענטליך יעדן דינסטאג מסביר צו זיין צו רעדן מיט מיר מיטן עולם פארשידענע פרטים פארשידענע טערמס ווערטער פון די פינאנציעלע וועלט מיט וואס מען באגעגנט זיך כסדר אבער וואס איך און איך גלייב אסאך אנדערע ווייסן נישט וואס דאס מיינט. אקעי סאו. אקעי, אדרבה ואדרבה. איך האב ספעציעל ליב צו רעדן דא, ווייל איך ווייס ווען איך רעד דא איין ווארט, איז קען דאס מיט איין מינוט וואס איך ספענד דא, אזוי ווי איך האב געספענדט אפאר טויזנט מינוט צו העלפן א צווייטן.
אדרבה. וואו. סאו וויאזוי דאס איז געשען, און איך האב דיר שוין געהאט געזאגט אז איך האב א, ס'איז דא א אפטיילונג דא אויף קול מבשר, און ס'איז א שכן דא, א שכן מיט גוט געלט, דאס הייסט גוט געפרעגט. ס'איז א שכן ס'איז א קרוב אויכעט, זיי האבן די זעלבע ערשטע נאמען, און מענטשן שיקן דארטן אריין שאלות, און איך פרוביר מברר צו זיין די תשובות און איך ענטפער עס. איז דא פארשידענע סוגים פון שאלות וואס איך קען נישט ענטפערן, און איינע פון דעם איז די ענין פון פיינענס, וואס איך קען נישט ענטפערן ווייל איך ווייס נישט. איך קען נישט קיין סטאקס, איך קען נישט די סטאק מארקעט, איך קען נישט קיין פיוטשערס, איך קען נישט קיין באנדס, און איך קען נישט. זעסט איך ווייס אפילו נישט וואס נאך צו זאגן וואס נאך איך קען אלץ נישט יא אבער איך ווייס דו קענסט עס יא האב איך מחליט געווען צו רעדן צו דיר און דיך בעטן דו טוסט אסאך צו העלפן אנדערע אידן מיט שערן אינפארמעישאן זיי עדיוקעיטן און גיידן אפשר וואלסטו מסכים געווען ארויף צו קומען דא יעדע וואך בקיצור דער מעג אויספירן די וואס דו האסט מיר געזאגט איז לאמיר אנהויבן טוסט עס גערן און לאמיר זעהן ווי ווייט מ'וועט קענען עס טראגן, וויפיל דיין וויפיל צייט דו וועסט קענען זיך ערלויבן מקדיש צו זיין פארן עולם לתועלת הציבור, יא? אדרבה ואדרבה בעזר השם.
אקעי, און אזוי זעמיר אונז אנגעקומען דא, גוט געלט, א סעריע וואס כ'האף עס וועט זיך ציען גאר לאנג ווייל איך בין זיכער אז ס'איז דא אסאך אינפארמעישאן וואס דו האסט צו זאגן וואס מענטשן ווילן הערן וואס קען זיין נוצבאר פאר זיי. סאו לאמיר גראד גיין צום ענין, און איך וועל זיך ערלויבן צו פרעגן די ערשטע שאלה, נו איך מיין אז ס'איז זייער א בעיסיק שאלה, לאך נישט פון מיר אויב ס'איז גאר בעיסיק, אבער ס'איז דא אזא זאך ווי די סטאק מארקעט, יא, ס'איז דא אזא מין, כ'ווייס נישט צו ס'איז א פיזישע זאך, צו ס'איז א רוחניות'דיגע זאך, וואו ס'איז, וואס געשעהן דארטן, כ'ווייס נאר אז ס'איז א פלאץ וואו ס'איז דא אסאך עקטיוויטי, ס'טוט זיך דארטן אויף כף, ווייל ער איז יעדן טאג אין די נייעס דער סטאק מארקעט, און מלכים ושרים ציטערן פון אים. וואס, א גוטנס אייך חיים, וואס איז די סטאק מארקעט?
יא, פאר איינער וואס ווייסט נישט וואס די סטאק מארקעט איז, זעט עס אויס ווי עפעס א, עפעס סתם אזוי א דמיונות, ווי עפעס א טשעס געים, ווי עפעס א בארד וואס מען שפילט מאנאפאלי אדער מען מאכט זיך משוגע סתם מיט נומבערס, מען קוקט עס נישט אן ווי קיין עכטע זאך, און ס'איז דא אין די סטאק מארקעט דאס אויך. נישט אז ס'נישט דא. ס'איז דא, ס'איז דא דאס אויך און פאר מענטשן וואס ווייסן נישט וואטס גאוינג אן, פאר אזעלכע מענטשן לכאורה אין זייער קאפ איז די גאנצע סטאק מארקעט אויף די וועג, באט ס'איז ווייט פון דעם. ס'איז דא ריזענעבל זאכן, ס'איז דא פעסטע זאכן, ס'איז דא יסודות'דיגע זאכן, ס'איז דא לופט אויך, ס'איז דא ספעקולעישאן, ס'איז דא געמבלינג, ס'איז דא אלע מיני זאכן קענסט דיך אנטרעפן ווען דו טאטשט אן אזא זאך וואס ס'ווערט אנגערופן די סטאק מארקעט. סאו וואס איז די סטאק מארקעט באמת? אן די געמבלינג, אן די זאכן, לערן מיט מיר אלף בית.
סאו די סטאק מארקעט, אז מען וויל קוקן אויף אלף בית, לאמיר אנהייבן וואס ס'מיינט א קאמפעני וואס ווערט געליסטעט אויף די סטאק מארקעט. דאס מיינט, וואס ס'מיינט, נעמסט א קאמפעני, א עווערידזש קאמפעני, וואס יעדער קען, כ'מיין יעדער ווייסט פון מייקראסאפט קאמפיוטערס לאמיר זאגן, סאו מייקראסאפט, מייקראסאפט איז א שטארקע קאמפעני, פון די שטארקע פון די שטערקסטע קאמפעניס אין די וועלט, מייקראסאפט פראדוסט א געוויסע אייטעם, ס'פראדוסט א געוויסע סערוויס, ס'מאכט קאמפיוטערס, ס'מאכט די קלאוד, ס'טוט זייער אסאך זאכן וואס די וועלט דארף האבן, וואס די וועלט נוצט, און די וועלט באצאלט געלט פאר מייקראסאפט כדי צו באקומען די סערוויס פון מייקראסאפט, מייקראסאפט איז אויף די סטאק מארקעט, וואס איז מייקראסאפט? פארשטייסט אריין אז מייקראסאפט איז נישט סתם לופט? וויאזוי איז מייקראסאפט אנגעקומען צו די סטאק מארקעט? ווער האט אים אינטערדוסט? וואס איז די גאנצע וואסערע געשעפט האט ער ווען איך רעד פון מייקראסאפט אין די סטאק מארקעט? איז די יסוד איז, ס'דא צוויי זאכן וואס איך מיין אונז זאל מיר אויף דעם פאוקוסן, און אז מ'פארשטייט די צוויי זאכן האט מען א ריכטיגע יסוד. די ערשטע נקודה וואס אונז זאל מיר פאוקוסן איז אויף א זאך וואס ווערט אנגערופן א IPO. IPO מיינט Initial Public Offering. אינישעל מיינט א ערשטע, פאבליק, פארשטייסטו וואס עס מיינט, אפערינג מיינט א הצעה פאר די פאבליק, א פארשלאג, א פארשלאג, א פארשלאג פאר די פאבליק, וואס דאס מיינט איז אזוי, לאמיר זאגן אז מייקראסאפט איז א קאמפעני פאר כ'ווייס דרייסיג פערציג יאר צוריק, און זיי דערזעהן זיך אין א פראבלעם אז זיי דארפן גראוען, זיי דארפן וואקסן, זיי האבן נישט גענוג געלט צו וואקסן, יא ס'איז א קאמפעני ערגעץ אין אמעריקע, זיי פראדוסן א געוויסע סערוויס וואס די עולם לאווט און די עולם, ס'איז א געים טשעינדזשער, ס'טשעינדזשט די וועלט, כ'מיין פלוצלינג איז דא קאמפיוטערס אין די וועלט, יעדער איינער קען האבן א קאמפיוטער, אבער אזא סערוויס באלאנגט צו גיין אין די גאנצע וועלט, ס'באלאנגט נישט צו בלייבן אין אמעריקע, ס'באלאנגט צו גיין איבעראל. סאו מייקראסאפט וויל ווערן גרעסער און מאכן מער קאמפיוטערס? וויל ווערן גרעסער, אבער לאמיר עס אנשטאט צו רופן זיי ווילן ווערן גרעסער, זיי ווילן ווערן מעגא גרויס, זיי ווילן ווערן דאס וואס זיי זענען געווארן.
אהא אקעי. וואס טוט מען ווייטער? נישט דא קיין געלט? דארף האבן אסאך אסאך אסאך געלט פאר דעם, סיי צו פראדוסן גענוג סחורה, סיי צו מאכן גענוג מארקעטינג, סיי צו קענען דורכגיין אלע גאווערמענט ביוראקרעסיס פון די גאנצע וועלט. וואס טוט מען? קיצור, מייקראסאפט צו ווערן גאר גרויס קאסט גאר אסאך געלט, און מייקראסאפט האט נישט יעצט דאס געלט, וואס טו איך? יא, האבן זיי אסאך אפשענס. איינס פון די אפשענס איז צו זען צו ס'איז דא גענוג גענוג בענקס וואס וועלן זיי געבן די לאונס וואס זיי דארפן. אבער געווענליך אין אזא פאל זענען זיי זייער לימיטעד. איז איינס פון די וועגן וויאזוי זיי קענען רעיזן קעפיטל, אויפקומען מיט געלט, איז דורך א זאך וואס ווערט אנגערופן מ'אישאוט סטאק. מ'אישאוט סטאק מיינט אז מ'נעמט די שוויות פון די קאמפאני, וויפיל די קאמפאני איז ווערט, לאמיר זאגן אז די קאמפאני איז ווערט, איך גיי מאכן סתם א קרעיזי משל, ס'איז זיכער ווערט סאך מער, באט לאמיר זאגן סתם פאר די סימפליסיטי אז ס'איז ווערט הונדערט טויזנט דאלער,

דאס מיינט אין אנדערע ווערטער. זאג מיר חיים נאר שור מאכן איך האב פארשטאנען אז מייקראסאפט באשטייט יעצט פון טויזענט שטיקלעך יא? און יעדע שט. וואס זאג איך? מאך א טעות. מייקראסאפט באשטייט פון הונדערט שטיקלעך? הונדערט שטיקלעך. און יעדע שטיקל איז ווערט טויזענט דאלער? יא. און דרייסיג אזעלכע שטיקלעך שטעל איך ארויס פאר סעיל?
יא.
דרייסיג שטיקלעך פון מייקראסאפט ווערט ארויסגעשטעלט אויף א טיש, מען גייט צום מארק, ס'דא א טיש, מייקראסאפט שטייט דערויף, יא, און אויף די טיש איז דא דרײַסיק שטיקלעך, יעדע שטיקל האט א פרייז, ס'איז די זעלבע פרייז, טויזנט דאלער, און ווער ס'וויל קען קויפן.
יא, סאו לאמיר זאגן אז, לאמיר זאגן מאכן א משל אז אז מייקראסאפט האט געהאט איין בעל בית ביז יעצט, ביז יעצט איז די בעל בית פון מייקראסאפט געווען א גוי וואס הייסט דזשאני.
אקעי.
סאו דזשאני איז געווען ביז יעצט בעל בית אויף א קאמפאני וואס לויט וויאזוי אונז האמיר געשמועסט האט עס א ווערט פון הונדערט טויזנט דאלער.
יא.
זאגט דזשאני, איך קען נישט טראגן מייקראסאפט, ס'זאל ווערן ווערט וואס איך וויל מייקראסאפט זאל ווערט ווערן, איך האב נישט קיין געלט. סאו זאגט דזשאני, יו נאו וואט, כ'גיי אייך מאכן א אינטערעסאנטע זאך, איך גיי אוועקגעבן דרײַסיק פראצענט פון מיין שפ פון מיין אונערשיפ, פון מיין בעלות אויף מייקראסאפט, אין עקסטשעינדזש כדי צו באקומען דרײַסיק טויזנט דאלער, וואס די דרײַסיק טויזנט דאלער גייט מיך העלפן טראגן מייקראסאפט אז ס'זאל ווערן מער ווערט הונדערט מיליאן דאלער. סאו קומט אויס אפילו טאקע איך דזשאני בין נאר געבליבן מיט זיבעציג פראצענט, אבער מיין זיבעציג פראצענט ביז היינט איז ווערט זיבעציג טויזנט דאלער, אויב גיי איך אוועקגעבן דרייסיג פראצענט פאר דרייסיג טויזנט דאלער גייט מיין זיבעציג פראצענט אפשר ווערט זיין מיליאנס און מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס, וועגן דעם בין איך עס גרייט צו טון.
סאו דזשאני נעמט שותפים דא בעצם.

מיט אזויפיל פראצענט פון אזא ריזיגע נומבער וואס מייקראסאפט איז געווארן.
אקעי, סאו לאמיך עס איבער זאגן אין א ווארט, זאג מיר אויב כ'האב גוט פארשטאנען. מייקראסאפט וויל וואקסן, און ער האט נישט קיין געלט, עס קאסט אסאך געלט צו וואקסן זיך אויסצוברייטערן, און די אונער פון מייקראסאפט האט יעצט נישט דאס געלט דערפאר, האסטו געזאגט חיים אז ס'איז דא נאך וועגן וויאזוי ער קען אויפקומען מיט געלט, און איינע פון די וועגן וואס מייקראסאפט האט למעשה אויסגעקליבן איז געווען אז ער נעמט שותפים, יא, זיין קאמפאני איז ווערט הונדערט טויזענט דאלער, ער צוטיילט עס אין הונדערט חלקים, יעדע חלק איז ווערט טויזענט דאלער, און ער שטעלט ארויס געוויסע חלקים, א געוויסע פראצענט פון די קאמפאני, ס'הייסט אז א געוויסע נומבער פון חלקים שטעלט ער ארויס פאר די פובליק ווער ס'וויל קען קויפן, יעדער וואס קויפט איז אזא איז א פראצענט, איינער וואס קויפט א שטיקל איז איין פראצענט שותף. איין פראצענט שותף אין די קאמפאני, מען קען קויפן אפאר שטיקלעך, לאמיר זאגן פינף, און מען איז פינף פראצענט שותף אין די קאמפאני. וואס די בעל הבית פון מייקראסאפט פארדינט פון דעם איז ער האט יעצט קעש און ער קען אויסברייטערן די קאמפאני, און הגם ער בלייבט יעצט מיט א קלענערע פראצענט שותפות, ער אוינט שוין נישט די גאנצע קאמפאני, ער האט געמוזט אוועק געבן די בעלות פון א חלק וואס ער האט פארקויפט, האט ער אבער יעצט ליקוויד דעם קעש, וואס קען אים מאכן אז זיין חלק אליין זאל אים ווערט זיין מער ווי פריער די גאנצע קאמפאני צוזאמען.

אנשטאטס אנפאנג וואס ער האט געהאט טאקע הונדערט פראצענט, אבער אנפאנג זיין הונדערט פראצענט איז געווען הונדערט טויזנט דאלער, יעצט איז זיין זיבעציג פראצענט זיבן הונדערט טויזנט דאלער.
מורא'דיג מורא'דיג קלאר מורא'דיג פשוט. סאו די סטאק מארקעט איז, ס'איז דא אזא זאך ווי א ריזיגע שאפינג מאל, יא, א דעפארטמענט סטאר וואס פארקויפט כל מיני זאכן, האט סעקשאנס, האט עסן, האט קליידער, און האט עלעקטראניקס, און איך ווייס וואס נאך, און האט אויך א סעקשאן פון קאמפאניס. מען קען קויפן א שותפות א חלק אין א קאמפאני, און די סעקשאן אין די עולם המסחר הייסט סטאק מארקעט, דארטן האנדלט מען מיט חלקים מיט פראצענט שותפות'ער אין פארשידענע קאמפאניס וואס, ווי דו האסט געזאגט, זענען געגאנגען פאבליק, זענען געגאנגען פאבליק מיינט דאס אז זיי האבן געגעבן א געלעגנהייט פאר המון עם צו קויפן א סטעיק אין די קאמפאני, צו האבן א געוויסע פראצענט שותפות דערין, און באקומען די רווחים אויכעט. זיין פראצענט פונעם רווח. לאמיר זאגן דו, יא? שטימט וואס איך זאג? ס'שטימט וואס דו זאגסט אז דאס איז די חלק פון די סטאק מארקעט וואס ווערט אנגערופן IPO, אינישעל פאבליק אפערינג. דאס איז דרייסיג יאר צוריק ווען מייקראסאפט איז געגאנגען פאבליק. היינט איז עס אסאך סאך ווייטער פון דעם און דאס איז א עקסטערע שמועס. אבער דאס איז אינישעלי ווען א קאמפאני קומט אן אויף א געוויסע מצב וואס די קאמפאני איז געווען ביז היינט געאונט פרייוועטלי, א פרייוועט מענטש האט עס אדער פרייוועט שותפים האבן געאונט די קאמפאני און זיי מאכן אפ אז כדי צו טראגן די קאמפאני צו די נעקסטע סטעפ צו די נעקסטע לעוועל צו די נעקסטע דרגה דארף מען זעהן צו האבן נאך געלט און די וועג וויאזוי ס'לוינט זיך פאר יעדן איינעם וואס איז דא א שותף צו רעיזן צו אויפקומען מיט די געלט צו טראגן די קאמפאני צו ווי אונז וויל מיר עס טראגן איז דורכן געבן סטאק פאר די פאבליק און דעמאלטס טוט מען די פראסעס וואס אונז האמיר דא געשמועסט אז מ'נעמט די קאמפאני, מ'עוואליועיט עס, מ'שאצט עס אפ, מ'דארף דורכגיין א גאנצע גאנצע בירוקראטישע סיסטעם וואס דאס איז א עקסטערע שמועס, און מ'לאזט ארויס פאר די עולם, מ'ריליעסט שעירס, מ'געבט שעירס פאר די עולם וואס די עולם קען קויפן, וואס דאס ווערט אנגערופן ווען איינער קויפט דארטן א שעיר אז ער קויפט א IPO, א אינישעל פאבליק אפערינג. דאס איז נישט וואס מ'זעט יעדן טאג, די מארקעט גייט ארויף און גייט אראפ, דאס איז די ערשטע מאל וואס דאס איז געשען, און איינמאל דאס איז געשען האט מען געענדיגט דעם חלק פון פון פון אישוען סטאק פאר די קאמפאני.
אקעי פיין, סאו ר' חיים איז בעצם וואלט איך געטראכט, כ'ווייס נישט ס'זאל געווען בעסער אדער נישט, אז דאס זאל זיין אזוי, די סעריע זאל זיין לאמיר זאגן א עדיוקעישאנעל קורס אין די סטאק מארקעט בכלל, אבער, און כ'ווייס דאס טוסטו, איך, דו טוסט עס אלס א קאנסאלטענט פאר פאר מענטשן, און כ'האב א חשש אז ווען איך וואלט דיר דאס געבעטן אז זאלסט עס טון דא און געבן די זעלבע אינפארמעישן פארן עולם פאר פרי, כ'בין נישט זיכער אז דו וואלסט אפגעזאגט. אבער למעשה, דאס איז דאך א לענגערע זאך און ס'איז יוניק פאר יעדעם, און וועגן דעם געסטו וואן אן וואן מיין איך קאנסאלטענט דאס אויכעט, ניין? כ'ווייס דו געסט קלעסעס מיט קאורסעס מיט זאכן. אקעי, איז דא וואלט איך דיר געבעטן אויף וויפיל דו קענסט אונז געבן צייט יעדע וואך, לאמיר זאגן אזוי ווי פופצן מינוט בערך, און זיין א דיקשאנערי, כ'וועל דיך פרעגן ווערטער וואס מען ווארפט ארום בשייכות מיט די וועלט פון פיינענס, עס געבן א פשוט'ן הסבר אז אויף אזויפיל אז ווען איך ליין אדער איך הער דערוועגן זאל איך האבן א אהנונג פון וואס מען רעדט.
אדרבה ואדרבה און קוק, מ'וועט פרובירן, מ'וועט זען וויאזוי ס'גייט פאר די ערשטע פאר וואכן, מ'וועט זען וויאזוי די עולם האט הנאה און וואס די עולם דארף באמת, און מ'וועט עס נעמען לויט די לעוועל אוו קאמפלעקסיטי וואס די עולם האט.
אקעי. סאו ר' חיים, אויב מענטשן האבן שאלות, אויב מ'וויל וויסן פירושי מילות פון זאכן, אזוי ווי איך האב יעצט געטון מיט דיר, קען מען דיך פרעגן שאלות? מ'קען שיקן ערגעץ שאלות און דאס אדרעסירן אין פיוטשער, אין די קומענדיגע שמועסן? די שמועס אין די קומענדיגע גוט געלט? קוק מאל כ'האב א פאון נאמבער וואס איך קען לאזן וואס מען קען דארטן שיקן א טעקסט אויב מען וויל פרעגן טעקסטן א שנעלע שאלה אדרבה אז מען וועט אנקומען צו עס דאן וועל איך פרובירן עס צו אדרעסן און אדער א אימעיל די פאון נאמבער איז עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען. עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען. מען קען אויך אימעילן צו עסק

לתועלת הציבור צו העלפן אנדערע אידן. כ'קוק ארויס זיך צו זען נאכאמאל ביי גוט געלט נאמבער צוויי, מערצעשעם קומענדיגן דינסטאג.
בעזר השם אז איך זעה מענטשן זענען סוקסעספול מיט די אינפארמעישן וואס מען פראווייד דא, והיה זה שכרי.